האלט מען דא דף מ ג עמוד ב', תורה ל א, אמרי ליה די סבי דבי אתונא האבן געזאגט פאר רבי יהושע בן חנני' אית לן בירא בדברא אונז האבן מיר א בור א גריב אין די מדבר עיילא למתא ברענג עס אריין אין שטאט אריין אייתי פארי האט ער געברענגט סובין סובין מיינט די אפפאל פון תבואה שדא להו צוריק געלייגט פאר זיי

אמר להו האט ער געזאגט צו זיי נו אויב אזוי מי איכא איז דען דא א מענטש דמייתי וואס קען אריינברענגען א בור א גריב מדברא פון די מדבר למתא אין שטאט אריין אויך נישט מעגליך סאו זאגט רש י אזוי פארי דאס מיינט סובין דאס מיינט די אפפאל פון די שטרוי עשו לי חבל מסובין מאכטס מיר א שטרוי פון די אפפאל פון די

אין חזל, כי בגלל הדבר הזה, דורך דעם וואס א מענטש געט צדקה און האלט נישט צוריק זיין הענט, זאגט די גמרא, גל, בגלל איז א לשון פון גלגל הוא החוזר בעולם, דאס איז אזוי ווי א רעדל וואס דרייט זיך ארום אויף דער וועלט, זעט מען אז צדקה איז די בחינה פון די גלגלים וואס איז דא אין הימל, און ס'איז באשטימט אזוי ווי מיט כוכבים און מזלות. יעצט וואס מיינט עס עכט? אז צדקה פירט אלע גלגלים. ווייל נארמאל שטייט דארט אין גמרא אז די גלגל החוזר בעולם אמאל איז דער א גביר, אבער שפעטער קען זיין די רעדל דרייט זיך איבער און ער ווערט א ארעם מאן, און דורך צדקה ווערט ער באשיצט פון דעם. קומט אויס צדקה מאכט אז די גלגלים, די מזלות, וואס מאכט אמאל דער א גביר און יענער א ארעם מאן, עס טוישט זיך אמאל, ווייל די צדקה מאכט אז אלעס זאל גיין כשורה. ובשביל זה וועגן דעם יש בה איז דא ביי אמת'קייט צדקה זאגט די גמרא איז דא שש ברכות, זעקס ברכות, ואחד עשר ברכות און עלף ברכות. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אזוי ווי חזל זאגן הנותן פרוטה לעני, איינער געבט פלעין א פרוטה פאר א ארעם מאן מתברך ווערט ער געבענטשט בשש ברכות מיט זעקס ברכות.

גלגלים פון הימל, בבחינת בבחינת דרך נשר בשמים, די וועג פון די אדלער אין הימל איז נשר דא רחמי, דאס מיינט רחמנות, די מידת הרחמים, ממילא ווען א מענטש האט רחמנות, היינו צדקה א מענטש האט רחמנות אויף די ארעמען, אויף דעם פירט זיך אלע גלגלים פון הימל, און אמאל קען זיין א מענטש וואס האט געדארפט ווערן א ארעם מאן, גייט נאך בלייבן א גביר, כאטשיג אפי' זיין מזל. האט זיך שוין זיין מזל געענדיגט, אבער ווייל ער געבט צדקה, ער איז מעורר רחמים, און רחמים מאכט אז די רחמי השם זאל אויך זיין אויף אים, און ער זאל נישט פארלירן זיין געלט. וזה שאמר שמואל, דאס וואס שמואל האט געזאגט, נהירין לי שבילין דרקיע, כשבילין דנהרדעא, עס איז מיר קלאר, עס איז מיר לעכטיג, די וועגן פון הימל אזוי ווי די וועגן פון די שטאט נהרדעא. היינו, כשבילין דנהרדעא, וואס טייטש כשבילין דנהרדעא? איז דעה.

גייט א צדקה און די צדקה מאכט אז די אלע גלגלים זאלן זיך דרייען לטובות אויב איך בין אזוי שנעל אריבער געפלויגן און כ'האב נישט מדייק געווען דא א רגע דא טוט זיך דא א מורא'דיגע שרעקליכע קשיא דא די גמרא זאגט דארטן אז איינער גיבט צדקה איז ווערט ער געבענטשט מיט שש ברכות און איז אקעגן די שבע כוכבי לכת איז עס זעקס אדער זיבן? און שפעטער זאגט ער אז איינער וואס בעט אים איבער ווערט ער געבענטשט מיט עלף ברכות אקעגן די צוועלף מזלות, וואס גייט פאר דא? עלף אקעגן צוועלף? וואס גייט פאר דא? סאו דא די קשיא פרעגט אונז דער רבי אות ב' מה שחסר מהברכות דאס וואס פעלט אין די ברכות פון די ברכות די זיבעטע און די צוועלפטע הלא היה צריך להיות שבע ברכות וואס דארף זיין זיבן ברכות און שתיים עשרה ברכות און צוועלף ברכות לפי הגמרא, לויט די גמרא, מהנותן והמפייס, פון דעם וואס געבט פלעין צדקה, דער וואס בעט איבער, אין כאן, ס'איז נאר דא רק שבע, שבע עשרה ברכות, נאר זיבעצן ברכות ביידע צוזאמען. ודע, זאלסט וויסן, שעיקר שלימות הגלגלים, די עיקר שלימות פון די גלגלים, דאס מיינט, שלימות הצדקה, וואס אונז האבן זיך יעצט געשמועסט, די עכטע גלגלים, ווערט געפירט דורך די צדקה, קומט אויס די גאנצע. גלגלים ווערט בשלימות, נאר ווען ס'איז דא א שלימות'דיגע צדקה, אינו אלא בשבת, ס'איז נאר דא שבת, וזה שמש בשבת צדקה לעניים, דאס מיינט אזוי, אין הצדקה די צדקה אינה בשלימות אור, אלא על ידי שבת נאר דורך שבת, על ידי שבת דורך שבת מאירה לייכט עס כשמש אזוי ווי די זון, בבחינת אויף די בחינה שמש צדקה וואס די צדקה שיינט אזוי ווי די זון, ממילא קומט אויס אזוי, ווען מ'לייגט אריין שבת. סיי לגבי די נותן צדקה און סיי ביי דער מפייסו איז אז שבת קומט אריין נאך א ברכה ביי ביידע סאו וועגן דעם איז די ענין צו געבן שבת צדקה עקסטער תומכי שבת ווייל דעמאלטס קומט אויס דו באקומסט ביידע ברכות יא ווענדט זיך צו ביסט נאר א נותן צו ביסט אויך א מפייס דו בעטסט אים איבער מאכסט אים געשמאק מיט דעם וואס ער נעמט צדקה וזה שמסמיך התנא דאס וואס די תנא איז מסמיך הייבט אן אין מסכת שבת ס'הייבט זיך אן יציאות השבת שתים שהן ארבע סמוך לפשט העני ס'הייבט זיך וואס עס שטייט גלייך אן לעבן דעם אז די ארעמאן שטרעקט אויס זיין האנט צו נעמען צדקה פארוואס הייבט זיך אן מסכת שבת אזוי ווייל כי עיקר התנוצצות אור הצדקה ושלימותה ווען עס שיינט ארויס די אור פון צדקה און ווען עס איז בשלימות אינו אלא בשבת ס'איז נאר שבת כי עיקר חשיבות הצדקה היא אמונה דאס איז אמונה, בבחינת והאמין בה'. ווען א מענטש געבט צדקה ווייזט ער אז ס'פעלט מיר גארנישט, אפילו פון די געלט וואס כ'האב פארדינט, מיין אנגעהארעוועטע געלט, בין איך גרייט אוועקצוגעבן פאר א צווייטן, ווייל דער אייבערשטער איז דער וואס געבט עס מיר. ממילא וועגן דעם איז די עיקר פון צדקה אמונה, און ושבת היא אמונה, שבת איז דאך די גאנצע זאך פון אמונה, שמאמין בחידוש העולם וביחודו, ער גלייבט אז די אייבערשטער האט באנייט די וועלט און עס איז דא איין איינציגע באשעפער וואס נעמט קער פון אלעס, במילא קומט אויס צד די צדקה ווערט ארויסגעברענגט נאר ווען איך ברענג אריין די אמונה וואס דאס איז שבת, ואמונה היא מקור הברכות, און אמונה דאס איז די מקור פון אלע ברכות.

די די וויסנשאפט דאס איז די תורה זאגט השלמת הגלגלים און די אמונה אלעס איז אמונה אלע תריג מצוות פון די תורה און אלע גלגלים אלעס איז אמונה ממילא קומט אויס ווען א מענטש היט שבת איז דאס ברענגט ארויס די אמונה דעמאלטס איז דא אלע ברכות און עס איז זייער אינטערעסאנט וואס מען זעט אז דוד האט געוואוסט נאר דא איינס עלף. ווייל דוד רעדט אן אמונה, אן אמונה ס'טאקע דא נאר עלף, און ישעיה האט אוועקגעשטעלט אויף זעקס, שטימט אויך גוט, ווייל מען רעדט אן שבת, זעקס טעג פון די וואך. יא? אבער אדער מיינט עס די שש אויך גוט ווי פון די חלק וואס אונז האבן געשמועסט אז א נותן ס'טאקע נאר דא זעקס ברכות, אבער קומט חבקוק, חבקוק לייגט צו, ווייסט פארוואס ס'איז נאר דא עלף מיט זעקס, ווייל ס'פעלט די אמונה. און ווען מ'וועט צולייגן שבת וועט עס ווערן די מושלמ'דיגע נאמבער. גם מה שמצינו, די וואס מ'טרעפט בגלגלים ביי די גלגלים שעיקר הליכתם ממערב למזרח. די עיקר גייען גייט עס פון מערב צו מזרח. וגלגל היומי, און די גלגל פון די טאג וואס די טאג ארבעט איז מכריח אותם, ס'באצווינגט עס, צו גיין ממזרח למערב פון מזרח צו מערב. סאו וואס מיינט ער? זה זה הדבר מצינו גבי צדקה, דאס וואס איך טרעף ביי צדקה. מזרח זה בחינת הנותן צדקה, דער וואס געבט צדקה, דאס איז בחינת ממזרח אביא זרעך, פון מזרח וועל איך ברענגען דיינע זאמען, זאמען רעדט מען דארטן פון צדקה, בחינת זרעו לכם לצדקה, פלאנץ איין. און צו אייך צדקה, לצדקה, צו צדקה, און מערב, מערב מיינט דער מקבל את הצדקה, דער אָרעמאַן וואָס נעמט די צדקה, וואָס נעמט צאַם, דער קאָלעקטער, היינו העני, דער אָרעמאַן בבחינת וממערב אקבצך, פון מערב וועל איך צאַם נעמען. וזה יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, מער ווי די באַלעבאָס טוט מיט די אָרעמאַן, יא, וואָס ער גיט אים דאָרט צדקה, העני עושה עם בעל הבית, מאַכט דער אָרעמאַן מיט די באַלעבאָס, ווייל ער גיט אים אָן אַ שיעור ברכות. אזוי ווי מ'האט געשמועסט, יעצט אבער די וואס די רבי וויל ארויסברענגען יעצט כי עיקר התנועה, די עיקר תנועה פון אלע גלגלים איז ממערב למזרח האבן מיר געשמועסט, פון מערב צו מזרח, היינו, עיקר עשי', עיקר עשי' איז העני עושה עם בעל הבית, ווייל. ווייל די עני, דו ווייסט דאך פון מערב, פון מערב צו מזרח האב איך געשמועסט, איז די עני, פון מזרח צו מערב מיינט די עושר צו די ארעמאן, סאו די אלע גלגלים ארבעט נאר פון די חלק וואס די ארעמאן גיבט פארן עושר. אות ג' באט דיינס איז דאס נישט, אין קיום אמונה, אלא על ידי בחינת ברית, ווען איינער איז א שומר ברית,

און יעצט לייגט מען צו צו ברית אז ס'דארף זיין שמירת הברית אויך שבת, וזה אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, ווען ווען נישט מיין בונד פון בייטאג און ביינאכט, דאס מיינט עכט די פסוק גייט אויף תורה איז חוקות שמים וארץ לא שמתי, איז נישט דא די גאנצע הימל און ערד שטייט נאר אין די זכות פון תורה, כי חוקות שמים וארץ היינו הגלגלים תלוים בברית, סאו די רבי טייטשט עס איין לויט ווי אונז רעדן יעצט אז ברית מיינט די שמירת הברית, איז די גאנצע חוקי שמים וארץ די גאנצע גלגלים ארבעט נאר מיט די ברית מיט די שמירת הברית ודע אז זאלסט וויסן שהיסורים שיש לאדם בדרכים כ'מיין איך מיין מ'גייט דא סטאפן די שיעור און נאכדעם גיין גיין צו מיין זוהן פאר א צווייטע שיעור.